וועגן דעם פסוק ויזכר אלקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו המים, שטעלט זיך אויף דערויף רשי און זאגט אז דא איז דאך דער דיוק אז שטייט דער שם אלקים וואס זה השם איז דאך דער מידת הדין און דא זאגט מען ויזכר אלקים וואס דאס איז געווען א זיכרון לטובה ווי ער איז דערנאך מסיים בכתוב וואס פון דעם איז ויזכר איז ארויסגעקומען ווארום די ש זה השם וואס ער איז מידת הדין הוא איז נהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. ס'איז געווען די די תפילה פון נח ובניו, האבן זיי דאס מהפך געווען די מידת הדין צו מידת הרחמים, און דערנאך איז ער ממשיך אז די הפכ'דיגע ענין פון היפך צדיקים הופכת מידת רחמים למידת הדין, שנאמר ווי שטייט אין די פריערדיגע סדרה.

וואס דא איז עס גלייך דא דער דיוק, וויבאלד אז רש י דא מפרש סיי דעם פסוק דא סיי נאך א פסוק, און דעם צווייטע פסוק שטייט פריער, האט עס רש י געדארפט מפרש זיין ביי דעם ערשטן מאל, וואס ס'ווערט די שאלה, היתכן אז השם הוי' איז דאס מידת הרחמים, און ס'שטייט דארטן וירא הוי' כי רבה רעת האדם. און דערפאר ויאמר הוי' אמחה אמחה, און דארטן זאגט רש י גאר נישט, מען קען נישט זאגן אז דארט האט נאך דער ניט געוואוסט דער בן חמש למקרא אז מידת הוי' איז מידת הרחמים, רש י האט וועגן דערויף שוין געזאגט אין אנהויבס אין דעם ערשטן פסוק פון פרשת בראשית וואס רעדט זיך דארטן ביום עשות הוי' אלקים שמים וארץ, אז דאס איז דאך הקדים ושיתף מידת הרחמים, ווייס מען שוין פון דארטן אז דאס איז מידת הרחמים, במילא ווערט דאך די שאלה אז מען לערנט בסוף פרשת בראשית וירא הוי' ויאמר הוי' אמחה, היתכן דאס איז דאך מידת הרחמים און רשי פארווארנט עס ניט. על אתר, און כידוע דרך רשי און ווי ס'איז אויך פארשטאנדיג בשעת מען לערנט מיט א קינד קען מען זיך נישט פארלאזן אז בשעת מען וועט קומען אין א צווייטערדיגע סדרה וועט מען פארענטפערן די סדר פון דער פרשה, על כל פנים דארף מען דארט אנווייזן אז דא איז דא א שאלה און די שאלה וועט מען פארענטפערן מאיזה צד טעם שיהיה בפרשה שלאחרי זה. מוז מען זאגן אז בשעת מען לערנט פרשת בראשית איז אין דערויף קיין קשיא ניטא, בשעת מען קומט אבער אין פרשת נח איז דא א קשיא, בדרך ממילא איז אויכעט ווערט דערפון נשתנה דער פירוש אין פרשת בראשית, און דאס אלץ אין דרך הפשט וכפי שיתבאר לקמן. בנוגע צו פירוש רשי, בשעת מען לערנט אין פרשת בראשית און דארט קומט מען צום פסוק וירא השם כי רבה רעת האדם ויאמר השם אמחה וואס דאס איז שם מידת רחמים, איז צום אלעם ערשטן רשי ברענגט נישט דעם פסוק וואס שטייט פאר דערויף ויאמר השם אויבערשטער לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר, וואס דאס שטייט אויכעט דער שם הוויה. דערפאר וואס דארטן שטייט ניט וואס וואס וועט זיין דער סוף, ס'שטייט נאר אז לא ידון רוחי אז נאך ס'דורכגיין מאה ועשרים שנה וועט דעמאלט זיין א החלטה, במילא דאס קאן זיין וויבאלד אז ס'שטייט ניט ווי די החלטה וועט זיין, קאן דאס אויכעט שטיין מיט מידת הרחמים, אף על פי כן בלייבט נאך אבער די שאלה פארוואס אבער שטייט עס ניט אין מידת הדין? מידת הדין האט זיך דארף זיך דאס איך אויכעט און קאן שטיין ביידע שמות אבער על כל פנים מידת הדין און רשי ברענגט דאס גארנישט אראפ כמדובר ווארום דארטן שטייט נישט די החלטה מה שאין כן אין ויאמר השם אמחה שטייט די החלטה און פארוואס איז געווארן די החלטה איז דאס דורך דערויף וואס וירא השם כי רבה וכו' איז דאס וואס מעשיהם פון רשעים האבן מהפך געווען מידת הרחמים למידת הדין ווי רשי דא מפרש. בשעת אבער מען לערנט דאס אין בראשית איז דאס ביי בן חמש למקרא מלכתחילה קיין קשיא ניט, ווארום מען האט געלערנט אין תחילת הסדרה אז עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, און דערנאך איז געווען דער ראה שאין העולם מתקיים הקדים ושיתף מידת הרחמים למידת הדין, ממילא ווען ס'וואלט געקומען צום פסוק וירא הווי כי רבה רעת האדם און ס'וואלט געשטאנען ניט הווי נאר אלקים וואלט דער בן חמש למקרא געמאכט א גוואלד, וואס הייסט מידת הדין זיך אריינגעמישט? די גאנצע זאך וואס שיתף עמה מידת הרחמים, כדי אז ווען מידת הדין וועט זאגן אז אין העולם מתקיים, זאל ער יא האבן א קיום, איז וואס הייסט אז עס קומט צו גיין א שם אלוקים און איז מחליט, און אזוי טוט זיך אפ, איז וואס איז געווארן פון דעם שיתוף מידת הרחמים? אך א היפך הדברים, די גאנצע זאך האט אין זיך פארווארנט די מידת האלקים, מוז דארטן שטיין ויאמר הויה, נישט מצד דעם ענין וואס מ'האט זיך אריינגעמישט דווקא אפילו אז ס'וואלט נישט געווען דער יכולת ביי א בן אדם צו משנה זיין דעם שם, די גאנצע זאך וואס מ'האט דא געמאכט די מידת הרחמים כדי דאס זאל זיין הקדים, ניט נאָר אַ שותּף צו מידת הדין, נאָר הקדים מידת הדין, און ס'זאָל זײַן די החלטה, װי מידת הרחמים װעט מקדיש, װעט מחליט זײַן. װאָס אַזױ קאָן דאָרט ניט שטײן מידת אלוקים, מע דאַרף װיסן, װאָס מידת הרחמים זאָגט, און ס'איז גאָר ניט נוגע, װאָס מידת אלוקים זאָגט, דערפֿאַר װאָס ס'איז ניט נאָר שותּפֿים, וואס אט דעמאלט איז שותף, איז האבן ביידע שותפים א גלייכע דעה, זאגט רש י הקדים ושיתף מידת הדין, ווי דאס האט מען שוין געלערנט אין דעם ערשטן פסוק, וממילא טאמער איז דא א חילוקי דעות איז הקדים מידת הרחמים, קען דארט נישט שטיין מידת אלקים, וואס דעמאלט איז נישט פארשטאנדיג ווי קומט מען מאכן א מבול. אט דערפאר מוז שטיין מידת השם, מידת הרחמים. מילא איז קיין קשיא נישט צי דאס איז געווען עד כדי כך אז מ'האט איבערגעביטן פון מידת הרחמים מידת הדין, קען זיין מ'האט נישט איבערגעביטן, מ'האט נאר מידת הרחמים אזוי פיל גע'פועל'ט אז זי זאל לאזן מידת אלוקים טון ווי זי וויל. זי מישט זיך ניט אין דעם, פּונקט ווי ס'איז געווען ווען עלה במחשבה לברוא במידת הדין, אָבער ניט אַז מידת הרחמים טוט אַליין. אַי איז דאָך די קשיא שטייט, ויאמר הויה אמחה, האָט שוין אין רש י דאָס לפי ווי רש י האָט באַוואָרנט אין דעם סיפּור וועגן קין, אַז דרך הכתובים לקצר, און מען זאגט און מען טייטשט אפ שבעתיים יוקם קין, טייטשט אפ רש י אז דאס זאגט אמר הקדוש ברוך הוא אז ער וועט זיך נוקם זיין אני נוקם אין קין'ען, און דערנאך גלייך ממשיך אז ס'וועט קומען צו גיין למך און ער וועט דערהרג'נען קין'ען, במילא קאן זיך זיין אז דער אייבישטער זאגט אני ווי רש י ברענגט דעם לשון, אבער דאס מיינט ניט אז ער טוט עס נאר למך האט דאס געטאן. ביים בני חלקי, אזוי איז דא אויכעט דער אפטייטש ויאמר הוויה, אז אני אמחה איז טאקע דער לשון אני, אבער ווי אזוי אמחה דורך מידת אלוקים, אבער ניט מידת הרחמים אליין ווערט מידת אלוקים, מידת הדין. ווארום דאס איז דאך א דבר פלא אז א בן אדם על ידי מעשיו זאל מאכן א שינוי פון מידת הרחמים זאל ווערן די מידה אליין מידת הדין, ניט אז זי זאל לאזן מידת הדין טון, אדער על דרך זה במידת הדין, וויבאלד אבער אז מען קומט אין פרשה נח, און דא קען מען אנדערש ניט זאגן, ווארום דארט שטייט ויזכר אלקים את נח ואת כל החיה גאר ניט דערמאנט שם הוויה. נישט שטייט ויזכר הוויה אלוקים, שטייט מער נישט ווי אלוקים. ווי איז דא שייך צו זאגן הוויה איז דא גארניט, נאר ויזכר אלוקים, וואס אויב ס'איז דורך די השפעה פון א צווייטן האט געדארפט שטיין על כל פנים ביידע שמות? מוז מען דא טייטשן אז אלוקים דארף גארניט אנקומען צו הוויה, צו מידת הרחמים. היתכן דאס איז דאך מידת הדין ווי אזוי דאס נתהפך געווארן, מוז זיין פון דאנעט א הוכחה אז א בן אדם על ידי מעשיו קען ער איבערמאכן פון אלוקים אויף ויזכר אז ס'זאל זיין דער ויזכר מצד אלוקים אליין אן דעם שם הוויה אן דעם מידת הרחמים ווערט ער אליין ויזכר וויבאלד אז מען זעט דא אז ס'קען זיין אזא מין אפשריות, איז אט דעמאלט דארף מען דארט ניט דוחק זיין אז די ד אז דער פסוק מיינט א רמז אז טאקע ער, און אויף דעם ניט אליין נאר דורך מידת הדין, דערמאנט גאר ניט שם אלוקים בכלל ניט, זינט מען לערנט פשוטו של מקרא דארף מען לערנען אויך דארט בפשטות, וויבאלד אז מען האט א ראיה ברורה ומוחלטה אז א מין הנהגה פון א בן אדם דא למטה קען איבערמאכן פון מידת הדין אויף מידת הרחמים על דרך זה אויכעט אויפן צווייטן וועג וואס דערפאר איז דווקא דא ווערט דארט פארריכט אין פשוטו של מקרא מער בפשטות ווי מען האט עס געדארפט לערנען פריער דורך די אנקומען צו דעם דרך הכתובים לקצר ובדוגמא ווי ביי שבעתים יוקם קין וכו'.